שטייענדיג נאנט צו חג הפסח, גייען מיר רעדן היינט וועגן דעם ענין הזריזות אין עבודת השם, וואס אין פסח געפינט מען ספעציעל די הדגשה אויף דעם ענין הזריזות, ווי די תורה זאגט כי בחיפזון תאכלו אותו, ווייל אין קרבן פסח האט זיך געמאנט די עבודה פון זריזות. איז בכלל חג הפסח ווערט אויך אנגערופן אייכעט פסח על שם הדילוג, וואס דאס איז געווען כל מעשיו בדרך חיפזון ודילוג. איז דאס וואס מען געפינט דווקא אין חג הפסח אז די עבודה איז געווען בזריזות, באווייזט אז דאס איז א ענין עיקרי אין עבודת השם, פסח איז דאך די התחלת העבודה, דאס איז דאך געווען ווען אידן איז געווארן א אידישער פאלק, און דעמאלט האבן אידן אנגעהויבן, זייער עבודת השם די הכנה צו מתן תורה, איז ממילא דאס וואס מ'איז מדגיש אין פסח דעם ענין הזריזות, הייסט עס אז דאס איז א ענין עיקרי אין עבודת השם, וועלן מיר היינט ארומרעדן דעם ענין הזריזות פארבונדן סיי מיט דעם זמן פון פרשת השבוע, פרשת צו, וואס דארטן גלייך אין אנהויב פון די פרשה זאגט דאך די סדרה צו, רש י זאגט, אין צו אלא לשון זירוז, מיד ולדורות, איז גלייך אין אנהייב פון היינטיגע סדרה געפינט מען די הדגשה אויף דעם ענין הזריזות. און על דרך זה איז וועגן דעם ענין פון פסח איז ערשטנס וועט מען רעדן וועגן די סדרה וואס איז דא, וואס איז די הסברה, וואס איז דער ענין פון אין צו אלא לשון זירוז, און מען וועל רעדן אייכעט בנוגע חג הפסח, פארוואס איז ביי פסח איז דא אזוי מנצח דווקא אזוי דער ענין הזריזות, פארוואס געפינען מיר ביי פסח אז ס'איז געווען דער ענין הזריזות, און דער גודל ההפלאה פון דעם ענין הזריזות ספיציעל ווי ס'איז מבואר אין תורת החסידות, אין תניא בפרט, וואס דארטן רעדט ער ארום אין כמה מקומות דער גודל העילוי און די הפלאה פארוואס ס'איז אזוי נוגע און ווי אזוי דארף זיין די עבודה באופן של זריזות. נאר אזויווי שטענדיג וועט מען אנהייבן מיט א מעשה, א סיפור פון דעם אלטן רעבן, וואס איז דערציילט, דאס איז געווען דער חסיד הידוע רבי אייזיק האמלער, וואס ער איז געווען פון די גדולי החסידים פון דעם אלטן רעבן, האט ער דערציילט וואס איז פארגעקומען דעם ערשטן יו ט כסלו וואס דער אלטער רבי האט געמאכט א סעודת הודאה, ער האט דערציילט אז אין די יאר תקס ב, דאס איז געווען נאכדעם וואס דער אלטער רבי, איז ארויס געגאנגען פון די תפיסה דעם צווייטן מאל, ס'איז דאך ידוע אז דער אלטער רבי איז ארויס געגאנגען יט כסלו תקנט, דאס איז געווען די ערשטע תפיסה, אבער שפעטער איז געווען נאכאמאל וואס מ'האט נאכאמאל גערעדט כל מיני עניינים, און ס'האט גורם געווען אז מ'זאל אים דארפן נעמען נאכאמאל אין תפיסה, און דעמאלט איז געווען די צווייטע גאולה וואס דאס איז געווען אין חנוכה אין די יאר תקסא. איז יט כסלו תקסב האט דער אלטער רבי געפראוועט א סעודת הודיה און די ערשטע פארברענגען האט ער געמאכט נאר צווישן ממש די גאר די בני בית און גאר איינציגע חסידים וואס זיינען געווען אין יענעם פארברענגען וואס מען ווייסט נישט אסאך וואס איז דארטן פארגעקומען ס'איז דארטן געווען ווייזט אויס גילויים נעלים ביותר, נאר ס'איז דא איין ווארט וואס דער רבי רייץ אין זיינע שיחות האט איבערגעזאגט בשם דעם חסיד הידוע ר' אייזיק האמלער וואס ער איז דארטן געווען פון די יחידי סגולה וואס ער האט זוכה געווען אריינצוגיין אין יענעם פארברענגען האט ער דערציילט אז דער אלטער רבי צווישן די זאכן האט יעמאלט געזאגט אז ס'איז דאך דא דער ענין פון מצוות עשה און מצוות לא תעשה האט ער געזאגט אז ביי חסידים איז אויכעט פאראן דריי מצוות עשה און דריי מצוות לא תעשה. דאס הייסט אז חוץ פון די כמובן וגם פשוט, יא, מען רעדט דאך נישט וועגן די עניינים פון תורה און מצוות און תריג מצוות וואס יעדער איד איז מחויב, נאר ער האט געטייטשט בנוגע דער ענין פון עבודת החסידות וואס דאס מאנט ביי א אידן איז דא דריי עניינים פון עשה, דריי עניינים וואס איז א דאורייסה וואס א מצוות עשה אלס א חסיד און ס'דא דריי עניינים פון די מצוות לא תעשה און ער האט אויסגעטייטשט אז די דריי מצוות עשה די ערשטע זאך איז אז מען דארף זיין קלוג מען דארף זיין א בעל שכל א בעל דעת א חסיד דארף זיין א קלוגער. די דרי צווייטע זאך איז אז א חסיד דארף זיין א פרייליכער, דארף זיין בשמחה. און די דריטע זאך האט ער געזאגט אז ס'דארף זיין זריזות, אבער ער האט צוגעגעבן אז א חסיד דארף זיין אן אופן פון זריזות במתינות. דאס הייסט אז פון איין זייט טאקע מאנט זיך זריזות, אבער אז די זריזות זאל זיין דווקא במתינות. וואס דאס מיינט, ס'דא אמאל געפינט מען א מענטש איז א זריז, אבער זיין זריזות איז מיט א בהלה. לדוגמא, א מענטש דארף אנקומען צום מנין, דארף ער זיין דארטן בשעה מסוימת, ער דארף אנקומען זיבן אזייגער, איז דא מענטשן וואס שטייען אויף אפאר מינוט פאר זיבן, און זיי לויפן, און יאגן זיך און פארסאפען זיך, און ער קומט אן צום מנין, אבער ער איז אנגעקומען צום מנין ווי א מבוהל, יא, די גאנצע בהלה, דאס איז דאך היפך הענין פון מתינות, א חסיד איז א זריז, שטייט ער אויף פרי, ער גרייט זיך צו, איז קומט ער טאקע אן אין די זעלבע צייט, אבער די זריזות זיינע איז קומט צוזאמען מיט א מתינות. דערנאך האט ער געזאגט אז ס'איז דא דריי מצוות לא תעשה, די ערשטע לא תעשה איז אז מען זאל נישט זיין קיין טיפש, מען זאל נישט זיין קיין שוטה. די צווייטע לא תעשה איז אז מען זאל נישט זיין קיין בעצבות חס ושלום. דערנאך האט ער געזאגט א דריטע זאך, אז מען דארף זיין אפגעהיטן אויף נישט נארן זיך אין די אייגענע מעלות. דאס הייסט אז אמאל א מענטש נארט זיך אפ מיט זיינע אייגענע מעלות, ער איז צופיל מגזים וכיוצא בזה, אדער פארקערט, א מענטש זאל וויסן ווער ער איז, ער זאל נישט מגזים זיין אין די אייגענע תכונות און די אייגענע מעלות. איז דאס איז געווען א ווארט וואס דער אלטער רבי האט יעמאלט גערעדט ביים פארברענגען.

וואס דא פרעגט זיך גלייך די שאלה וואס אלע מפרשים פרעגן, וואס האט מען זיך ערשט דערמאנט אין צו אלא לשון זירוז? פארוואס שטייט דאס ערשט יעצט אין רש י? דאס איז א זאך וואס איז שוין פארדעם איז דא כמה פעמים, פרשת תצוה הייבט זיך אן תצוה, פארוואס דארטן רש י טייטשט נישט אז דאס איז לשון זירוז? וואס עפעס גלייך דא ערשט יא דערמאנט ער זיך אז מען דארף טייטשן דעם ענין פון צו? וואס ס'איז דא אין דעם כמה ביאורים, איך וועל חזר'ן איינע פון די ביאורים וואס כ'האב זוכה געווען הערן פון רעבן אין א פארברענגען פון פרשת צו אויף שבת הגדול אין די יאר תשמ ח, וואס דעמאלט האט דער רבי געטייטשט, אלע מפרשים קאכן זיך און רעדן וועגן דעם, ס'איז דא כמה שאלות און כמה ביאורים, וואס בנוסף צו דעם איז דא נאך א שאלה, האט דער רבי דעמאלט גערעדט. וואס רש י איז ממשיך, אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חיסרון כיס. אז מען רעדט וועגן זריזות, איז ספיציעל דארף מען מזרז זיין בשעת ס'רעדט זיך וועגן א חיסרון כיס. וואס דא פרעגן גלייך אלע מפרשים וועגן וועלכע חיסרון כיס רעדט זיך דא? דא רעדט זיך וועגן תורת העולה. די קרבן תמיד, וואס א חיסרון כיס איז דא אין דעם קרבן התמיד? די קרבן התמיד האט מען דאך געברענגט פון מחצית השקל, וואס אידן האבן געדארפט ברענגען מער נישט ווי א האלבן שקל איינמאל א יאר, און פון דעם האט מען געמאכט קרבנות תמיד א גאנץ יאר. וואו איז דא דער גרויסער חיסרון כיס? בפרט ער רעדט דאך צו אהרן ובניו, אהרן ובניו האבן גארנישט געדארפט האבן קיין חיסרון כיס, ס'איז דאך געווען דער די מחצית השקל פון כל ישראל, ס'איז נישט געווען זייער חיסרון כיס. דערנאך איז דא כמה ביאורים אין דעם, אבער דא האט דער רבי געזאגט א פשוטע טייטש פשוטו של מקרא, וואס דאס ברענגט ארויס די רייכקייט און ווי געזאגט מען טראכט זיך אריין וועגן וואס דא רעדט זיך. האט דער רבי געזאגט יעמאלט אז וויבאלד אז ס'רעדט זיך דא די פרשת ויקרא צו דאס איז דאך אינמיטן אין זמן פון הקמת המשכן, מען שטייט אין די ערשטע טעג וואס מען בויעט אויף דעם משכן, איז אט דעמאלט איז די עניינים וואס האט זיך דעמאלט גערעדט איז דאך געווען עניינים כלליים. טראכט זיך אריין ווען איז געזאגט געווארן על פי פשוטו של מקרא און רש י זאגט דאס אויכעט אז די אלע פרשיות זענען געזאגט געווארן ביום שהוקם המשכן דאס הייסט אז ראש חודש ניסן אדער פאר ראש חודש ניסן בשעת איז געווען די שבעת ימי המילואים יעע בשעת מ'האט אוועקגעשטעלט דעם משכן אין יענע טעג סוף חודש אדר אנהייב חודש ניסן איז דעמאלט געזאגט געווארן אט די אלע פרשות, פרשת הקרבנות, און די אלע פרשת ויקרא און פרשת צו, איז ממילא פארשטאנדיג אז די הוראות און די ענינים וואס עס שטייט אין די פרשה זענען געווען ענינים כלליים, נישט נאר בנוגע די פרטים וואס האט זיך גערעדט אין די פרשה, ס'איז געווען ענינים כלליים, מ'האט ערשט געבויט דעם משכן, און אידן שטייען מיט די גאנצע ווארימקייט אז מען גייט ערשט אנהייבן א נייע תקופה און די שכינה קומט רוען אינעם בית המקדש באופן קבוע, און ס'הייבט זיך אן א נייע תקופה אין עבודת השם און די השראת השכינה אין דער וועלט, איז ממילא פארשטאנדיג אז אט די פסוקים זענען פסוקים כלליים. איז בשעת משה רבינו קומט צו גיין און זאגט וידבר ה' אל משה צו את אהרן ואת בניו לאמור זאת תורת העולה, איז דער צו את אהרן ואת בניו איז דאס נישט דער דער אין צו אלא לשון זירוז איז דאס נישט געזאגט געווארן נאר בנוגע אט א די מצוה פרטית וואס רעדט זיך דא איצטער בנוגע תרומת הדשן אדער בנוגע קרבן עולה נאר דאס איז א לשון כללי דאס הייסט אז רש י קומט דא זאגן באווארענען אז דאס איז א ענין כללי אין כללות התורה כולה בשעת אידן שטייען ראש חודש ניסן און מען בויעט אויף דעם משכן קומט צו גיין משה רבינו און זאגט אין נאמען פון דעם אייבערשטן צו את בני ישראל, אין צו אלא לשון זירוז, איז ממילא פארשטאנדיג פארוואס דווקא דא דארף עס רשי באווארענען. פריערט איז דאס געשריבן געווארן ואתה תצוה, איז דאס געשריבן געווארן בדרך סיפור דברים, ווי רשי אליין זאגט אין די פרשת אתה תצוה, ואתה סופך לצוות, דאס איז געזאגט געווארן בלשון סיפור, ועל דרך זה כמה פעמים ס'שטייט על דרך זה דעם לשון וואס איז געזאגט געווארן מער נישט בדרך סיפור בעלמא אבער דא בשעת ס'קומט צו גיין בדרך ציווי צו את בני ישראל זאגט רש י אז דאס איז נישט נאר א ענין פרטי אין דעם ענין נאר דאס איז א צו בלשון זירוז אז משה רבינו האט גענוצט אט דעם לשון נישט לשון אמירה נישט לשון דיבור נאר דווקא די לשון צו וואס די לשון צו איז א לשון זירוז מיד ולדורות אז דאס איז מ'מאנט ארויס ביי אידן אז זיין עבודת השם דארף זיין בזריזות, קומט צו גיין רבי שמעון בר יוחאי און זאגט אז ביותר צריך ל צריך הכתוב לזרז בשעת ס'רעדט זיך א חיסרון כיס, ער מיינט נישט נאר דא אין דעם פרטית'דיגע מצוה וואס מ'לערנט דא, נאר ער זאגט א הוראה כללית אז ס'איז דא אין מצוות איז דא מצוה וואס איז דא אין דעם חיסרון כיס, איז בפשטות די אלע מצוות פארבונדן מיט צדקה, מיט מעשים טובים, מיט עניינים וואס א מענטש דארף נוצן, ארויסנעמען פון זיין קעשענע און געבן אויף צדקה די אלע זאכן, אז דארטן קומט צו גיין דער יצר הרע און ער איז מפיל עצלות, און ער מאכט אז מען זאל עס טון אין אן אופן פון היפך הזריזות, איז ביותר צריך לזרז, אז קומט צו אז בשעת ער רעדט אויף חסרון כיס דארט מאנט זיך מער דער ענין הזריזות. פארוואס טאקע איז דער ענין פון צו א ענין פון זריזות? וואו שטייט דאס אין דעם ווארט צו דער ענין הזריזות? איז אויף דעם האט דער רבי מבאר געווען אין אן אנדער פארברענגען, האט ער געטייטשט אז עס איז דאך ידוע וואס ווי שטייט אין חסידות אז דער ווארט צו איז אויכעט מלשון צוותא וחיבור, יא, דאס הייסט אז אינעם ווארט צו איז דא נישט נאר דער ווארט צו אנזאגן א באפעל, נאר אינעם ווארט צו איז פאראן אויכעט דער ענין פון צוותא וחיבור. דאס הייסט אז בשעת מען זאגט צו, א אנזאג און א באפעל, איז אין דעם פאראן אויכעט דער ענין פון פארבונדנקייט און פאראיינציגקייט. וואס דאס איז דער חילוק צווישן דער לשון דיבור און דער לשון אמירה און דער לשון צו. בשעת מען זאגט דיבור ואמירה, איז דעמאלט איז דאס א ענין פון רעדן, זאגן, און דאס איז א זאך וואס מאנט נישט ארויס ביי מענטשן אזוי שטארק דער טאן. זאג מיר, מען רעדט וועגן דעם, מען זאגט אים, מען רעדט, אבער דער צו איז דער טייטש א באפעל, איך הייס דיר, און בשעת איז דא דער הייס דיר, דאס הייסט אז דאס קומט פון אן ארט, פון א מלך, א אדון, וואס ער האט א שליטה, און דער איד איז דער עבד, עבד השם, און מצד דעם איז דער אייבישטער זאגט אים א באפעל, צו, ער הייסט אים בדרך תוקף, יא איז פארשטאנדיג אז בשעת א זאך קומט פון אייבישטן בדרך סיפור אדער בדרך אמירה ודיבור איז הערט זיך אין דעם כאילו איך קען יא טון איך קען נישט טון ווי איך וויל, בשעת אבער ס'הערט זיך אז דאס איז א ענין פון צו, אז ס'איז א באפעל אז דער אייבישטער הייסט אז מ'דארף טון, איז דעמאלט דאס אליין מאכט אט דעם צוותא וחיבור פון דעם אידן מיט'ן אייבירשטן, וואס מצד די איבערגעגעבנקייט פון א עבד צו דעם אדון פון א אידן צו דעם אייבירשטן, איז במילא אז ס'איז דא א באפעל וועט ער זיכער זיך יאגן און דאס טון מיט'ן גרעסטן שטורעם און די גרעסטע שמחה. ווי ס'איז מבואר אין די מאמרים פונעם רבי'ן ריי"צ רעדט זיך וועגן דעם באריכות דער משל, ווייל פארוואס טאקע צו איז מלשון צוותא וחיבור, ברענגט ער אויף דעם די דוגמא וואס מען זעט ביי א מלך גדול אדער ביי א חכם גדול, וואס זיין גדלות איז דאס באין ערוך, זיין גדלות איז גאר אין א העכערן אופן לגבי דעם איש פשוט, און דער איש פשוט לגבי דעם מלך גדול אדער דעם חכם גדול איז אזוי ווייט איינער פון דעם אנדערן, ביז אז ביחס צו די חכמה און די גדלות פון דעם מלך, איז די פשטות פון דעם איש פשוט האט קיין שום תפיסת מקום קיין שום ערך נישט. בשעת אבער דער מלך דערנענטערט זיך צו צו דעם איש פשוט און ער גיט אים א באפעל, ער זאגט אים א ציווי און ער זאגט אים איך הייס דיר טון א דבר פלוני, הגם די עצם זאך קען זיין א קלייניגע זאך, אבער בשעת ער זאגט אים דאס און דאס קומט פון אט דעם חכם גדול מלך גדול צו דעם איש פשוט, איז דער עצם ציווי מאכט דאך אויף די מציאות פון דעם איש פשוט, אט דא ווערט ער די גרעסטע חשובסטע זאך, דער מלך אליין, אט דער חכם גדול אליין, דערנענטערט זיך צו אים, ער רעדט צו אים און ער זאגט אים טו כך וכך. וואס קען זיין א גרעסערע שמחה פאר דעם עבד וואס ער הערט אז דער אדון גדול קומט צו צו אים און ער מאכט אים אויף א מציאות און ער הייסט אים טו פאר מיר עפעס. איז דעמאלט מצד די התקשרות און ביטול און די איבערגעגעבנקייט וואס ער האט צו דעם אדון, איז זיכער וועט ער דאס טון בשמחה רבה ובחפץ גדול, און דאס איז דער ענין הזריזות, און דערפאר זאגט רש י אין צו, בשעת תורה זאגט עס בדרך צו, אז דאס איז א ענין של ציווי, א באפעל, וואס קומט פון מלך מלכי המלכים, און דער באפעל איז באופן אז א איד איז אינגאנצן בטל איבערגעגעבן צום אייבערשטן, און דערפאר נעמט ער אן דעם באפעל, הערט ער, הערט זיך ביי אים אן אז דאס איז דער רצון העליון, איז זיכער וועט ער דאס טון בדרך זריזות, און מיט די גרעסטע זריזות וועט ער זיך פארנעמען און טון די זאך בשמחה ובטוב לבב. בשעת מען קוקט אריין וואס איז טאקע דער ענין, פארוואס טאקע מאנט זיך אז די עבודת השם זאל זיין בזריזות, לכאורה מען דארף טאקע טון די מצוה, אבער וואס איז דער ענין הזריזות וואס איז דא ביי די מצוה, פארוואס טאקע מאנט זיך זריזות? איז דער אלטער רבי אין תניא איז פאראן א איגרת הקדש א בריוו וואס דער אלטער רבי האט געשריבן וואס דארטן איז דער אלטער רבי מבאר באופן נפלא און ער ברענגט ארויס דעם גודל הענין הזריזות אין עבודת השם איז דער אלטער רבי דארטן מבאר בהקדים וואס מען געפינט דער ענין הזריזות לערנט מען פון אברהם אבינו וואס וואו לערנט מען דאס פון אברהם אבינו פון עקידת יצחק אין עקידת יצחק שטייט וישכם אברהם בבוקר, בשעת דער אייבישטער האט געזאגט צו אברהם אבינו ער זאל ער זאל גיין אין הר המוריה און זאל נעמען זיין קינד צו די עקידה, איז וואס דערציילט די תורה אז וישכם אברהם בבוקר אז אברהם אבינו איז אויפגעשטאנען בבוקר בזריזות, ווי רש י איז מסביר אז דאס איז די גדלותו פון אברהם אבינו וואס בבוקר בזריזות אויפגעשטאנען און געגאנגען בחפץ לב צו טון דעם אייבערשטנ'ס רצון הגם אז ער האט זיך גערעדט וועגן נעמען זיין אייגענעם בן יחיד צו די עקידה. און דער רמב ם ברענגט אויף די מאמר חזל אז זריזותו דאברהם היא שעמדה לנו, אז אין דעם זכות פון זריזותו דאברהם וואס ער האט עס געטון בזריזות, האט ער דאס איז עמדה לנו די זכות העקידה, וואס דאס איז די זכות וואס נעמט ארום אידן, און שיצט אונז אין אלע זמנים און אלע מצבים בכל הדורות. זאגט דער אלטער רבי א דבר נפלא. לכאורה פרעגט ער, וואס מאכט מען אזא גאנצע מציאות פון דעם ענין העקידה? מ'זעט אז עקידת יצחק, מ'האלט עס אין איין דערמאנען, ועקידת יצחק ברחמים תזכור היום, און מ'רעדט, וואו מ'קען, וואו מ'גייט, וואו מ'שטייט, איז אלעמאל בעט מען און מ'דערמאנט, אז דער אייבישטער זאל דערמאנען עקידת יצחק. פרעגט דער אלטער רבי, וואס מאכט מען אזא גאנצע צימעס, אזא גאנצער ענין פון עקידת יצחק? מיר זעען דאך אז ס'איז געווען צדיקים גדולים וטובים וואס האבן זיך מוסר נפש געווען בחפץ לב פאר'ן אייבערשטן, און נישט נאר, ס'איז געווען נאך גרעסערע ענינים פון מסירות נפש, ביז מסירות נפש בפועל ממש. פארוואס די עקדת יצחק רעכנט זיך אויף אזא גרויסער נסיון, מען רעדט זיך לגבי אברהם אבינו, אברהם אבינו איז דאך געווען אברהם אבינו, און דער אייבישטער אליין האט אים געזאגט און האט אים געבעטן און האט אים געזאגט ער זאל לך לך האט אים געזאגט ער זאל גיין אין ארץ המוריה והעלהו שם לעולה, דער אייבישטער אליין בעט אים, ווי דער אלטער רבי זאגט, גדולים וצדיקים וואס האבן נישט געהערט ווי דער אייבערשטער אליין רעדט צו זיי, זיינען אויך געגאנגען מסירות נפש בפועל און נאך גרעסערע מסירות נפש פון ווי ס'איז געווען דא, וואס מאכט מען פון דעם אזא גרויסע זאך פון די עקידה? וואס איז דאך ידוע אז ס'איז דא אין דעם כמה ביאורים, אבער דא איז דער ביאור פון דעם אלטן רעבן אין תניא אין פרק כ"א פון איגרת הקודש, זאגט דער אלטער רבי אז דער עיקר נסיון העקידה איז געווען דער ענין הזריזות. אז דער עצם נסיון נישט דאס איז דער זאך. וואס איז דער גודל הענין פון נסיון העקידה, אז אברהם אבינו האט טאקע נישט נאר געפאלגט דעם אייבערשטן, און נישט נאר ער איז געגאנגען אויף מסירות נפש, נאר ער האט דאס געטון בזריזות נפלאה כדי להראות צו באווייזן חפצו ורצונו צו דינען דעם אייבערשטן. און אָט דאָס איז עמדה לנו, אָט דער זריזות נפלאה, וואָס ביי אברהם אבינו איז געגאַנגען צו באַווייזן שמחתו הגדולה וחפצו אויף צו דורכפירן דעם אייבערשטנס רצון, אָט דאָס איז עמדה לנו, אָט דאָס איז וואָס שטייט פאַר אידן יעדע מאָל און יעדע זמן, דער ענין הזריזות פון עקידת יצחק. און פון דעם נעמט דער אלטער רבי און לערנט אַרויס אַז דערפאַר איז פון דעם מאָנט זיך דער ענין הזריזות בכל המצוות, לערנט מען ארויס פון אברהם אבינו אז ס'דארף זיין זריזים מקדימים למצוות, און כל שכן וקל וחומר מצוות הצדקה. דאס איז על דרך ווי רבי שמעון בר יוחאי זאגט, אז בשעת ס'רעדט זיך וועגן דעם ענין פון חסרון כיס, מצוות הצדקה, איז דעמאלט איז דאך זיכער טוב לנו להקדימה מיט די אלע ברכות וואס דער אלטער רבי איז דארט ממשיך אין דעם פרק וואס מען באקומט אין דעם זכות. וואס אט דא זעט מען דעם גודל העילוי, דעם גודל ההפלאה, ווי אזוי ס'דארף זיין די עבודת השם דווקא מתוך זריזות. וואס האט דער גאנצער ענין צו טון מיט חג הפסח? פארוואס דווקא אין פסח געפינט מען דעם ענין החיפזון? וואס מען גיט א קוק אין חג הפסח זעט מען אז ווי פון אלע זייטן איז געווען דער ענין הזריזות. ווי מען זאגט פריער ס'איז דא די זריזות וואס דער אייבישטער האט געמאנט ביי אידן, כי בחיפזון תאכלו אותו, אז מען האט געדארפט עסן דעם קרבן פסח מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם מקלכם בידכם, און בחיפזון דווקא. און על דרך זה געפינט מען, אה כי בחיפזון יצאת ממצרים, די תורה איז מדגיש אז די יציאה פון מצרים איז געווען בדרך חיפזון דווקא, וואס חיפזון איז דער ענין הזריזות, וואס דאס איז געווען דער חיפזון פון בני ישראל, על דרך זה געפינט מען אויכעט בנוגע די מצרים, אז ביי די מצרים האבן זיי אויכעט האבן זיך געיאגט וימהרו לשלחם, ס'איז געווען א ענין פון חיפזון ביי די מצרים האבן זיך געיאגט ארויסשיקן די אידן זיי ארויסווארפן פון מצרים, און על דרך זה געפינט מען כביכול ביי די שכינה וואס דארטן שטייט אויכעט דער לשון אז די שכינה איז אויך געווען בענין החיפזון. ווי דער מדרש זאגט אויפן פסוק קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות אז דאס איז געווען בשעת יציאת מצרים אז הגם אידן האבן געדארפט זיין אין מצרים ארבע מאות שנה לפועל זענען זיי געווען מער נישט ווי רד"ו שנה צוויי הונדערט און צען יאר וואס דער אייבישטער האט געמאכט הגם מקצר געווען און מדלג געווען על הקץ און אויסגערעכנט די יארן וכו' ווי די אלע ביאורים וואס איז דא אין דעם לפועל אידן זענען נישט געווען ארבע מאות שנה זענען געווען צוויי הונדערט און צען יאר, ווארום דילג על הקץ איז געווען א חיפזון, הייסט עס אז ס'איז געווען חיפזון דשכינה, ס'איז געווען חיפזון דישראל, און להבדיל די חיפזון פון די אומות ישראל פון די מצרים וואס זענען נחפזו לשלחו, איז אלץ איז געווען א ענין פון זריזות און חיפזון, ביז אז מ'זאגט אז די אלע עניינים האט געדארפט געטאן ווערן בדרך פסח דילוג וקפיצה. פארוואס איז חג הפסח א יום טוב פארבונדן מיט דילוג ופסיחה? און מער ווי אלע. אט דא קומט א ביאור נפלא פונעם אלטן רבי'ן וואס ער איז מסביר אין תניא. דער אלטער רבי איז מבאר אז בשעת אידן זענען געווען אין מצרים זענען זיי געווען פארבונדן מיט דעם ענין פון טומאה. זיי זענען געווען שקוע אין די טומאה אין דעם העכסטן אופן, אין דעם נידעריגסטן אופן. וואס דאס איז וואס מען זאגט אז די אידן אין מצרים זענען געווען אין מ"ט, שערי טומאה רחמנא ליצלן. איז וויבאלד אידן זענען געשטאנען אין אט דעם מין מעמד ומצב, דערפאר האט געדארפט זיין כי ברח העם, זיי האבן געדארפט אנטלויפן פון מצרים בדרך בריחה. ווייל דער רבי איז מבאר אז אויב אידן וואלטן געגאנגען במתינות, במנוחה, גענומען די צייט, וואלט געווען די התגברות הלעומת זה, די התגברות הקליפה וואלט געווען בזה האופן אז זיי וואלטן קיינמאל נישט געקענט אנטלויפן פון מצרים, זיי וואלטן צוריק געגאנגען אין מצרים, וויבאלד אז זיי האבן נאך אז זייער הארץ איז נאך געווען דבוק אין עניינים פון קליפה וסטרא אחרא, איז האבן זיי געהאט א נטייה צו דעם, און דערפאר וואלטן זיי געוואלט צוריק גיין צו דעם, ווי מ'זעט טאקע אז אידן האבן געשריגן א גאנצע צייט זיי ווילן צוריק גיין אין מצרים, איי זענען אנטלאפן די מצריים און דאס איז דער ווארט ס'איז געווען בדרך בריחה יא וויבאלד אז זיי זענען נאך געווען נישט מזוכך בשעת יציאת מצרים זענען אידן דאך נישט געווען מזוכך אין א פנימיות דער גאנצע גילוי פון יציאת מצרים איז געווען וואס נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם ס'איז געווען א התגלות וואס איז געקומען מלמעלה. און די התגלות השכינה מלמעלה האט געפעילט ביי אידן דער ענין פון כי ברח העם אז זיי זענען אנטלאפן פון מצרים, דאס איז געווען א מורא'דיגע גילוי אלוקות, און דער גילוי אלוקות האט ביי זיי מעורר געווען די נשמה דעם נפש אלוקית, איז דער נפש אלוקית זיך אויפגעכאפט און אנטלאפן פון מצרים, דער נפש הבהמית איז נאך געווען שקוע אין טומאה, איז אויב מ'וואלט געגאנגען לאט לאט וואלט די נפש הבהמית נאכאמאל איבערגענומען און זיי וואלטן געבליבן שטעקן אין מצרים. און דערפאר האט זיך געמאנט דער כי ברח העם, און דערפאר האט משה רבינו געדארפט טון א גאנצע שפיצל מיט פרעה, און אים זאגן אז מען גייט איצטער אוועקגיין פאר דריי טעג, און מען וועט קומען צוריק, און בפועל איז מען נישט צוריק געקומען, פארוואס האט ער געדארפט טון די גאנצע זאך, אז פרעה האט דאך געוואלט אוועקשיקן? תורה דערציילט דאך אז פרעה האט דאך געוואלט אוועקשיקן, פארוואס האט ער געדארפט עס טון מיט א שווינדל מיט א דריי מיט די אלע זאכן, נאר דער תירוץ איז מצד בני ישראל, וויבאלד ביי אידן האט געדארפט זיך מאנען דווקא די עבודה בדרך חיפזון, מצד דעם וואס זיי זענען געווען נאך שקוע אין טומאה האבן זיי געדארפט אנטלויפן פון דעם רע, בדרך בריחה דווקא, דערפאר האט זיך געמאנט דער כי ברח העם. דערפאר זאגט דער אלטער רבי אז בשעת לעתיד לבוא משיח וועט קומען וואס דעמאלט וועט שוין זיין דער ורוח הטומאה אעביר מן הארץ, אידן דורך די גאנצע עבודה פון טויזנטער יארן אין גלות האבן מזכך געווען און מברר געווען און געפועל'ט אז וועלט זאל זיין לעתיד לבוא משיח וועט קומען וועט וועלט נהפך ווערן עס וועט זיין דער וראו כל בשר כי פי השם דיבר עס וועט זיין גילוי אלוקות אינעם וועלט פון גשמי'דיגע וועלט וועט טאקע דערפאר שטייט טאקע אין די פסוקי הגאולה אז לא בחיפזון תלכו ובמנוסה לא תלכו בשובה ונחת תושעון אז די גאולה העתידה וועט טאקע זיין בשובה ונחת דער גאנצער ענין החיפזון איז געווען מער נישט ווי ביציאת מצרים מצד דעם אנטלויפן קומט דאך אויס אט אז דער ענין פון יציאת מצרים איז מצד אידן מצד דעם מעמד ומצב פון אידן וואס אידן זענען געשטאנען אין ערות הארץ און אידן זענען געשטאנען שקוע אין טומאה האט דער אייבישטער מצד גודל אהבתו וואס ער האט געהאט צו אידן, האט ביי זיי מעורר געווען אט א דעם גילוי השכינה, וואס דאס זאל פועל זיין ביי אידן די בריחה פון מצרים, אנטלויפן פון דעם רע, און קענען אנהייבן א נייע תקופה אין לעבן. וואס פון וואס דאס זענען די דריי עניינים דערפאר, אנהייבנדיג פון אידן, וואס ביי זיי האט געדארפט זיך מאנען דער ענין פון בריחה, וויבאלד ביי אידן איז געווען א בריחה, האט דאס געפועלט מידה כנגד מידה, אז אזוי ווי למטה איז געווען בריחה האט עס געפועלט למעלה אויך, כמים הפנים לפנים, אזוי ווי למטה איז געווען בדרך בריחה, איז למעלה ביי דעם אייבערשטן אויך האט עס געפועלט א בריחה, אז דער אייבערשטער האט דילג על הקץ, האט געזען ביי אידן די תנועה פון בחיפזון, איז דער חיפזון פון ישראל, און מצד אהבתו הגדולה וואס דער אייבערשטער האט ליב אידן, האט ער ארויסגענומען אידן, אויך האט ער, איז געווען למעלה דער חיפזון דשכינה, וואס דאס איז וואס מען זאגט מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות דומה דודי לצבי או לעופר האילים די התגלות אור השכינה בדרך חיפזון און בדרך ממילא האט דאס מעורר געווען אויכעט ביי די מצרים דער ענין החיפזון וואס דאס הייסט ווי חסידות טייטשט עס אפ אז דער חיפזון ביי די מצרים איז אז די ניצוצות קדושה, איז דאך ידוע אז אין מצרים איז געווען ריבוי ניצוצות קדושה וואס זענען געפאלן אין קליפה, ריבוי עניינים פון קדושה וואס זענען געלעגן אריינגעמישט אין די בלאטע פון די ערות הארץ פון מצרים, און אידן זענען דאך געווען אין מצרים ווי דער אריזל איז מבאר כדי צו מברר זיין די ניצוצות קדושה, ערב רב, ווי דער אריזל טייטשט אז ערב רב, רב איז ראשי תיבות ר' ב' צוויי הונדערט און צוויי ניצוצי קדושה וואס מ'האט געדארפט ארויסנעמען פון מצרים דאס איז א עבודה גדולה ביותר. איז בשעת ס'איז געווען א חיפזון דישראל האט דאס מעורר געווען א חיפזון דשכינה האט דאס געמאכט א חיפזון אין די ניצוצי קדושה וואס געלעגן אין מצרים אז זיי האבן זיך נתעורר געווארן אויף וועלן נתברר ווערן און דאס האט געמאכט אז מ'זאל קענען איינס צוויי פועל זיין און אויספירן אט דעם בירור אויף קענען ארויסגיין פון מצרים. וואס אין עבודת השם מיינט דאס, ווי דער אלטער רבי טייטשט אויס אין תניא אין פרק ל"א, אז בשעת א איד וואס געפינט זיך אויכעט אין זיין אייגענער ערות הארץ אין מלחמת היצר, אז ער ווייסט אז ער האט א גוף און ער האט א נפש הבהמית און ער האט א יצר הרע און ער דארף מתבונן אין אלע עניינים זיין מעמד און מצב און וואו ער געפינט זיך מצד זיין נפש הבהמית און יצר הרע קען ער דאך אריינפאלן אין א עצבות מצד דעם וואס ער געפינט זיך אין די עניינים בלתי רצויים, זאגט דער אלטער רבי אז מען דארף טון די עבודה פון יציאת מצרים, חייב אדם לראות עצמו יוצא ממצרים כל יום, יעדער טאג א איד דארף ארויסגיין פון מצרים, וואס די יציאה ממצרים בכל יום איז די בריחה, א אנטלויפן פון דעם רע, פון דעם נפש הבהמית, און מעורר זיין אט דעם דעם גודל אהבה, מעורר זיין אט א דעם, מען דארף מתבונן זיין אין דעם גופא אז ער האט א נפש אלוקית, און ער האט א ניצוץ אלוקי וואס געפינט זיך ביי אים אין נשמה, און ממילא מצד דעם איז ער פארבונדן מיטן אייבערשטן, און בשעת ער איז זיך מתבונן אין אטא דעם ענין אין דעם וואס ער האט א נפש אלוקית, און ער און ממילא לייגט אריין אלע זיינע כוחות אז ער זאל טון ער זאל דאווענען, וואס דורך עבודת התפילה גייט ארויס דער נפש אלוקית ממאסר הגוף ונפש הבהמית, איז דאס דער כי ברח העם אנטלויפן, און דאס דארף זיין א שמחה גדולה ביותר מצד דעם זכות וואס ער האט אז ער קען אוועקגיין, פון גלות מצרים הפנימית פון זיין אייגענע יצר הרע פון זיין אייגענע נפש הבהמית און קענען זיך מתקרב ווערן צו אלוקות וואס דאס איז די זריזות נפלאה אין עבודת השם וואס בשעת מען טראכט זיך אריין וואס מיר האבן ערשט גערעדט אין תניא איז דא וואס דער אלטער רבי איז מסביר דא און וואס דער אלטער רבי איז מסביר אין איגרת הק' די צוויי ביאורים מיר האבן גערעדט פריער פון נסיון העקידה וואס דער אלטער רבי איז מבאר אין איגרת הק' סימן כ א, וואס מ'האט גערעדט איצטער די ענין פון יציאת מצרים וואס דער אלטער רבי איז מסביר אין אין ליקוטי אמרים סימן ל"א וואס קומט אויס אז ס'איז דא צוויי עניינים אין עבודה מצד זריזות ס'איז דא די זריזות מצד סור מרע די זריזות פון אנטלויפן פון די עניינים וואס זענען מבלבל ומעלים ומסתיר אז אנטלויפן פון דעם רע פון מצרים און דאס האט געמאנט דער בחיפזון אויף ארויסגיין פון דעם רע ס'איז דא אבער די זריזות ווי דער אלטער רבי איז מסביר בנוגע אברהם אבינו, אז דארטן איז די זריזות מצד שמחתו הגדולה להראות שמחתו וחפצו למלא את רצון קונו, וואס דאס איז אין די עבודה פון עשה טוב, בשעת א איד הערט די גודל העילוי והשמחה אז ער קען דינען דעם אייבערשטן, רופט עס ביי אים ארויס א שמחה גדולה ביותר, און אט אט די שמחה רופט ארויס זריזות. און ווי דער אלטער רבי זאגט אויך אין א פריערדיגער ארט אין תניא, אז כלל גדול בעבודת השם, אז א איד דארף וויסן זיין אין פרק כ"ו פון תניא, אז ס'איז א כלל גדול בעבודת השם, אז א איד דארף וויסן זיין אז כדי צו דינען דעם אייבערשטן און קענען מנצח זיין אין מלחמת היצר, איז קען מען נישט מנצח זיין די יצר נאר בשעת די עבודה איז בדרך זריזות, הנמשכת משמחה, ופתיחת הלב וטהרתו מכל נדנוד דאגה ועצב בעולם. א איד דארף וויסן זיין אז כדי צו דינען דעם אייבערשטן אין מלחמת היצר צו געווינען דעם יצר, מאנט זיך די עבודה בדרך זריזות, ווייל זריזות איז נמשכת משמחה, בשעת איז דא דער ענין השמחה, שמחה רופט ארויס זריזות, און בשעת א איד שטייט מיט א זריזות, אט דעמאלט קען ער שטיין שטארק אין עבודת השם און מלחמה האלטן אנטקעגן דעם יצר. ווי דער אלטער רבי ברענגט דארטן דעם משל אז בשעת צוויי מענטשן איינער וויל מנצח זיין דעם אנדערן איז אויב איינער איז שטארקער ער האט שטארקערע כוחות און ער האט אלע זאכן און ער האט אלע ענינים אבער ס'פעלט ביי אים דער ענין הזריזות וועט ער דורכפאלן ער וועט נישט קענען מנצח זיין כדי צו מנצח זיין דעם צד שכנגד איז נישט גענוג אז דו האסט כוחות, איז נישט גענוג אז דו האסט אלע פארמעגליכקייטן די אלע עניינים, דו מוזט האבן א ענין פון זריזות, און דווקא זריזות נעמט זיך פון שמחה, בשעת אבער ס'פעלט שמחה, ממילא פעלט זריזות, ממילא אפילו דו ביסט א שטארקערע מענטש וועסטו דורכפאלן. און דערפאר איז דאס א יסוד גדול עיקרי ווי די אלטע רבי זאגט כלל גדול בעבודת השם אז צו כדי צו מנצח זיין דעם יצר מוז מען מעורר זיין די מידת הזריזות וואס דא קומט אויס פון דעם די צוויי עניינים ס'איז דא די זריזות מצד די בריחה מהרע און ס'איז דא די זריזות מצד די שמחתו הגדולה להראות חפצו רצונו למלאות רצון קונו. און בשעת ווי קומט צו גיין חג הפסח וואס אידן גייען ארויס פון מצרים, דערפאר שרייט קומט צו גיין תורה און תורה זאגט אז די עבודה דארף זיין אין א אופן פון זריזות ובחיפזון, וואס פון דעם איז פארשטאנדיג אז על דרך זה, איז בשעת איז בכל בשעת בפרט בשעת ס'קומט אין די זמנים ספעציעל אין תקופת השנה אין חודש ניסן וואס בכל שנה ושנה איז חזר'ט זיך איבער די ענינים פון יציאת מצרים און חג הפסח מיטן גרעסטן שטורעם איז במילא דערפאר איז די עבודת השם וואס מען דארף ארויסנעמען פון סיפור יציאת מצרים ווי אזוי א איד וויל ארויסגיין פון זיין אייגענע מצרים וגבולים ווי חסידות זאגט איז דאס דורך די עבודה דווקא באופן של זריזות ושמחה יתירה וואס דאס נעמט מען פון חג הפסח. וועל איך אויספירן מיט א סיפור מיט דעם ענין וואס מ'רעדט וועגן זריזות וועל איך דערציילן א סיפור וואס איז געווען פארבונדן מיט וואס דער רבי האט אמאל גערעדט ביי פארברענגען בקשר די עניין הזריזות זייער א אינטערעסאנטע נקודה וואס איז געווען אין די יאר תשמ ב האט דער רבי געבעטן א קבוצה פון חסידים אז ער וויל מען זאל דרוקן דעם תניא מהדורא קמא. ס'ידוע אז דער ספר התניא איז דא דער תניא וואס מיר האבן היינט, און דאס איז דער מהדורא בתרא פון תניא. אבער דער אלטער רבי האט פריערט געשריבן א מהדורא קמא. אין אט א דעם מהדורא קמא איז דא דער נוסח אביסל אנדערש, איז דא כמה חילוקים ושינויים, יא איז דאס געלעגן בכתב יד, און דער אלטער רבי האט געבעטן די יאר תשמ ב אז ער וויל אז מען זאל ארבעטן אויף די מהדורא קמא און מען זאל שרייבן די שינויי נוסחאות צווישן מהדורא קמא און מהדורא בתרא, וואו מען קען צוגעבן א הסברה, וואס קען מען מסביר זיין פארוואס איז געשטאנען אזוי, פארוואס האט זיך געביטן, איז געווען א קבוצה פון פון גרויסע חסידים און מבינים וואס האבן זיך אריינגעלייגט אין דעם, און. דער רבי האט געבעטן מען זאל עס מאכן בזריזות הכי גדולה. ס'איז ממש געווען עטליכע וואכן א ארבעט וואס דאס איז א מורא'דיגע לאנגע שווערע טיפע ארבעט, דיוקים לשונות, אותיות, די גאנצע ליקוטי אמרים, איגרת התשובה, און א עבודה נפלאה האט געדארפט אריינלייגן אין דעם ריבוי שעות, און דער רבי האט געבעטן אז ער וויל דאס האבן גרייט פאר י"ט כסלו, ממש געווען עטליכע וואכן, כמובן די חסידים זיך אריינגעלייגט אין דעם יומם ולילה און מ'האט געארבעט אויף דעם בכל התוקף. און זיי האבן טאקע זוכה געווען און נאך א וואך פאר י"ט כסלו איז שוין געווען נישט נאר געענדיגט די ארבעט נאר שוין געדרוקט און ס'איז שוין ארויסגעגאנגען לדפוס און דער רבי איז אראפגעקומען צום פארברענגען שבת פרשת וישלח א וואך שבת פאר י"ט כסלו איז דער רבי אראפגעקומען מיט אט דעם תניא און ער האט פארברענגט האט ער גערעדט וועגן דעם און דער רבי האט דעמאלט מפליא געווען, ס'איז געווען לשונות, מען איז געווען, מען האט קיינמאל נישט געהערט פון רבי'ן אזעלכע רייכע לשונות, מפליא געווען און געדאנקט און די אלע וואס זיך אריינגעלייגט אין דעם בכל לב ונפש, וואס צווישן די זאכן האט דער רבי דעמאלט געזאגט אזא אזעלכע אותיות, דער רבי האט דעמאלט געזאגט אינעם פארברענגען אז ער אז ער וויל דערציילן אז בשעת ער האט געבעטן אז מען זאל צוגרייטן דעם ספר עס זאל זיין גרייט פאר י"ט כסלו, האט דער רבי געזאגט ביי זיך אליין איז דאס געווען אפגעפרעגט. ביי מיר אין שכל און בדרך הטבע איך האב נישט געזען אז ס'זאל זיין שייך אזא זאך קענען מאכן אזוי אין אזא קורצע צייט. מצד השכל איז דאס געווען מופרך. און דא האט דער רבי געזאגט א ווארט. אבער ס'איז געווען ביי מיר אמונה. אמונה אין דעם כח פון חסידים. אז בשעת זיי ווילן א זאך מיט אן אמת, פאלגן דעם ציווי, און זענען מחליט בתוקף אז כן יקום, איז דאך זיכער אז יד החסידים על העליונה, האב איך געגלייבט אז זיי וועלן מצליח זיין. דאס איז געווען די אותיות. און אזוי איז טאקע געווען. אז זיי האבן מצליח געווען למעלה מן המשוער וכו' וכו'. און פון דעם האט דער רבי גענומען א הוראה ווי אזוי מען זעט פון דעם ווי אזוי ס'דארף זיין דער זריזות אין אלע עניני עבודת השם בפרט אז מען שטייט פאר ביאת משיח צדקינו אז הגם אז משיח וועט קומען שטייט דאך לא בחיפזון און דאס איז נאר נאכדעם וואס משיח וועט קומען אבער ביז ביאת משיח איז אדרבה עס דארף זיין די עבודה דווקא בזריזות הכי גדולה, בפרט ווי ער זאגט אין די נבואה, ואני ה' בעתה אחישנה, מען וויל פועל זיין דעם אחישנה פון די גאולה השלימה, מאנט זיך ביי אידן מען זאל זיין אחישנה אין זייער עבודת השם. און אט דאס איז די נקודה וואס מיר נעמען סיי פון פרשת צו היינטיגע וואך און סיי פון חג הפסח וואס קומט צו גיין אין די טעג, אז די עבודה דארף זיין אין אן אופן פון בחיפזון, וויבאלד אז מען שטייט אין די לעצטע רגעים פון גלות, איז דארף מען זיך נעמען צו די עבודת השם, און די עבודה דארף זיין דווקא בזריזות הכי גדולה, און די זריזות דארף זיין ווי דער אלטער רבי האט געזאגט זריזות במתינות, דאס הייסט טאקע פון איין זייט דארף זיין דער ענין פון זריזות, פון צווייטן זייט די זריזות דארף זיין נישט אין אן אופן פון בהלה חס ושלום, יא, מ'טוט די זאכן נישט אויף א גוטן אופן, נאר אדרבה, צוזאמען מיט די זריזות, מאנט זיך אז די זאכן זאל זיין געטון בסדר מסודר ובמתינות ובאופן פנימי, יא, און דעמאלט דווקא דורך די עבודה נ ב באופן כזה, איז מען מצליח אז מ'זאל קענען תיכף ומיד ממש ארויסגיין פון אטא דעם גלות, די גלות הכי אחרון, און גיין צו די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, וואס דעמאלט וועט זיין אני הוי' בעתה אחישנה, טאקע זוכה זיין צו דעם אחישנה, צו די זריזות פון די גאולה האמיתית והשלימה, און אטא דעמאלט וועט זיין דער המשך בשובה ונחת תושעון, זאל זיין ביי יעדער אידן טאקע א כשר'ן און א פרייליכע פסח אין אלע פרטים.